די וועלדער ברענען. דער לאַסט-אויטאָ, באַדעקט מיט אַ געדיכטן שטויב און באַוואָקסן מיט גרודעס בלאָטע, האָט אונטערגעטאַנצט אויפֿן הויקעדיקן ווײַס-אויסגעטרוקנטן וואַלדוועג. אַלע מאָל, אַז די רעדער זענען אַרײַנגעפֿאַלן אין אַ גרוב אָדער זיי האָבן זיך אָנגעשטויסן אין אַ בערגל, זענען די מענטשן אין לאַסט-אויטאָ אַ פֿאָר געטאָן פֿאָרויס און זייערע קעפּ האָבן זיך אָנגעשלאָגן. אין אָנגעגליטן חלל האָט זיך געפֿילט אַן אָנגעסמאָלעטער ריח פֿון שׂריפֿה. איבער די אײַנגעפֿאַלענע קרױנען פֿון די צעקרומטע עוקאַליפּטוס-בײמער, װאָס זענען געװאַקסן פֿון בײדע זײַטן װעג, האָט זיך געדריװלט אַ רױך. אַלץ אַרום איז געװען װײַס און אױסגעבליאַקעװעט, סײַ דער רױך אין מרחק, סײַ די זון אין די שטיקלעך הימל און סײַ די בלעטער אױף די בױמער. צווישן די מענטשן אין לאסט-אוטא איז געפארן יאהאן ראטנער, און ער האט נישט אראפגענומען די אויגן פון דעם רויך וואס האט זיך געדריוועלט איבער די קרוינען פון די עקאליפטוס ביימער. אין זיינע אויערן האט נאך אלץ פחד'יג געוויעט די סירענע וואס האט גערופן די תושבים פון שטעטל איינצולעשן דאס פייער אין די נאנטע וועלדער. יאהאן איז פון תמיד אן געווען אן איבערגעגעבענער בירגער אין די לענדער וואו ער האט געוואוינט, און אז ער האט דערהערט דאס וואויען פון דער סירענע איז ער געווען פון די ערשטע וואלונטירן צו גיין לעשן די שריפה. ער האט אקוראט געהאלטן אינמיטן עסן, האט ער אזוי האסטיג אוועקגערוקט פון זיך די זופ אז ער האט שיער ניט איבערגעדרייט דעם טעלער און האט זיך אויסגעשטרעקט אין זיין גאנצער גרויס ווי א זעלנער וואס הערט דעם רוף צו דער שלאכט. ער האט אנגעטאן דעם בלויען בערעט און גענומען דעם שפאציר-שטעקן אין דער האנט אריין און פארן ארויסגיין האט ער א קוש געטאן זיין ווייב מיצי אין שטערן. אז ער איז אנגעקומען מיטן בלויזן שטעקן צו דעם פייערלעשער בנין, וואו עס זענען שוין געווען אפאר תושבים פון שטעטל, האט מען פון אים א טראפעלע חוזק געמאכט. העי, מעיט! האט מען צו אים געזאגט, מיטן שטעקן וועסטו קיין שריפה ניט קענען לעשן. פארוואס האסטו נישט מיטגעברענגט קיין לאפעטע, קיין האק, אדער עטליכע זעק? ער האָט זיך פֿאַררויטלט און נישט געוווּסט וואָס צו ענטפֿערן. זײַן לעפּיש צעוואַקסענער גוף האָט זיך בושהדיק געוויגט אויף רעכטס און לינקס, ווי דער אומרו בײַ אַ זייגער. ער האָט באַלד דערפֿילט ווי איבעריק ס'איז זײַן הויך סטאַרטשענדיקער גוף, וואָס ער קאָן נישט באַהאַלטן פֿאַר קיינעם. אַלץ איז בײַ אים גרויס און אָנזעעוודיק, די הענט, די פֿיס, דער קאָפּ, די אויגן, די אויערן און די נאָז. טאָמער האָט מען געקוקט אויף אים, האָט זיך שטענדיק געדאַכט, אז מען זעט אים דורך א פארגרעסער-גלאז. מיט דער אביסל אומגעלומפערטער צעוואקסנקייט זיינער, פלעגט ער זיך דעריבער שלעכט און איבעריק פילן אין די קאנצענטראציע לאגערן, וואו די דייטשן און די קאפאס האבן אים דערבליקט פון וויי ווי ווייט און אים באלד גענומען שלאגן און פייניגן. העי, מעיט! האט יאהאן צוריק דערהערט דאס זעלבע קול וואס פריער. וואס האסטו זיך אזוי אויסגעפוצט ווי דו וואלסט זיך געקליבן צו א באל? האסט געדארפט אנטון א סמאקינג? יאָהאַן האָט נישט געענטפֿערט, און זײַנע גרױסע אױגן זײַנען נאָך גרעסער געװאָרן און האָבן געקוקט פֿאַרלױרן אַרום זיך. כּדי צו פֿאַרדעקן זײַן אומגעלומפּערטקײט, האָט ער זיך באַלד גענומען צו דער אַרבעט און צוזאַמען מיט אַנדערע אױפֿגעלאָדן אױפֿן אױטאָ די פֿאַרשידענע מכשירים צו לעשן די שׂריפֿה, לאָפּעטעס, העק, װאַסער-קישקעס, זעק, קעסלעך, אלע זענען שנעל ארויפגעשפרונגען אויפן וואגן און יאהאן האט געוואלט נאכטוהן די אנדערע, האט ער זיך אבער מיט זיינע קלאציגע פיס פארטשעפעט אין א ברעט און איז אומגעפאלן און זיך שטארק צוקלאפט. פארזיכטיג! ער האט זיך נאך געקענט הרג'ענען האט מען צו אים געשריגן פון אלע זייטן. בשעת יאהאן איז שוין געזעסן אין לאסט אויטא וואס האט גערירט אין וועג אריין, איז ער געווען זייער צופרידן. מען האט מער נישט געקוקט אויף אים און ער האט באמערקט אז צווישן די מענטשן אין וואגן געפינט זיך אויך דער פאטער פון זיינס א שילערין וואס ער לערנט שפילן קלאוויר. יענער האט עפעס אריינגעשושקעט דעם שכן אין אויער און דער שכן האט אים פון דער זייט אפגעמאסטן מיט אביסל א פארחידוש'טן בליק. באלד האבן אים אלע אנגעקוקט מיט א טאפלטן דרך ארץ און שפעטער פארגעסן אין אים און אנגעהויבן צו רעדן צווישן זיך. זייער שמועס האט זיך דער עיקר געדרייט ארום וואלד פייערן וואס זענען דא און דארט אויסגעבראכן אין די שטארקע היצן און אנגעמאכט גרויסע היזקות, פארברענט דאס גאנצע האב און גוטס און געלאזט שטיין די מענטשן ווי די מאמע האט זיי געהאט. יעדער איינער האט געהאט צו דערציילן אן אנדער מעשה פון די שרעקליכע בוש פייערן וואס האבן אפט אין עטליכע שעה אפגעברענט גאנצע שטעטלעך. דער אלטער לאסט אויטא האט געקרעכצט און גערוישט אז עס איז שווער געווען צו הערן, האט מען זיך געריסן אויף קולי קולות און דער הייסער ווינט האט אויפגעכאפט די ווערטער און זיי אוועקגעטראגן. יאהאן ראטנער האט געוואלט אויך עפעס דערציילן א מעשה, אבער קיין מעשה פון וואלד שריפות האט ער נישט געוואוסט. ער האט געוואוסט צו דערציילן וועגן אנדערע שריפות, שריפות וואס האבן געברענט אין אייראפע און אין זיין היימשטאט ווין, פון וואנען ער איז פארטריבן געווארן ווי ער שטייט און גייט כדי אויך עפעס צו זאגן האט ער אויפגעמאכט דאס מויל, נאר אינמיטן דערינען איז ער שטיין געבליבן, און אלע ארום אים אים האבן פאר'חידוש'ט אנגעקוקט. וואס האט ער צו דערציילן און ווער וועט אים פארשטיין? האט ער געקלערט ביי זיך, דער וואס האט דאס אליין נישט דורכגעלעבט אויף דער אייגענער הויט קען גארנישט באגרייפן וואס אידן האבן געליטן. נאכדעם ווי ער איז ניצל געווארן פון לאגער און זיך שפעטער צופעליג ווידער געטראפן מיט זיין ווייב מיצי, האבן זיי ביידע אפגעמאכט ביי זיך אז זיי וועלן קיינעם ניט זאגן וועגן זייער אידישן אפשטאם. זיי האבן שוין גענוג געהאט צרות צוליב דעם וואס זיי זיינען אידן. זיינע אלע קרובים און באקאנטע זענען אומעקומען. אין זיינע אויגן האט מען זיי אויסגעקוילעט אדער זיי זענען אליין געפאלן ווי די פליגן, אבער ער האט דורכגעהאלטן די אלע צרות און פיין, און אז ער איז פון לאגער ארויסגעקומען איז זיין גרויסער גוף געווען בלויז הויט און ביין, ווי א לויזער זאק אויף א שטעקן, און זיין הויט געהאנגען אויף זיינע גרויסע ביינער, ס'קאן זיין אז די דייטשן האבן אים געלאזט לעבן דערפאר וואס זיי האבן אים געדארפט אדער פאר זיי שפילן ביי זייערע פארוויילונגס און ארגיעס עפעס פרייליכס, יודע האָבן זיי געשריגן צו אים מיט שיכּורע קולות, וואָס שפּילסטו אַזעלכע טרויעריקע זאַכן? אָבער ווי האָט ער געקענט שפּילן עפּעס פֿריילעכס ווען אַרום אים האָט געהויערט דער טויט? אַלץ איז אַרויסגעקומען בײַ אים אַזוי טרויעריק, נישט איינמאָל האָט זיך אַ גראָבער שטעקן אַראָפּגעלאָזט איבער זײַן קאָפּ און פּלייצע אַז ער איז פֿאַרגאָסן געוואָרן מיט בלוט, מחמת אין זײַן שפּילן האָבן זיך אַרײַנגעוועבט טענער פֿון טרויער. דאנערוועטער נאכאיינמאל פארפלוכטע יודע וואס שפילסטו? וואס פאר כישוף מאכסטו? האט ער דערזען איבער זיך אן אויפגעריסן שרייענדיגן מויל און א גראבן שטעקן, אז וועסט נישט זיין געהארכזאם וועט מען דיך טויט שלאגן. ער האט געוואלט זיין געהארכזאם, אבער קעגן זיין ווילן האבן זיך ווידער די אומעטיגע ניגונים אריינגעפלאכטן אין זיין שפילן.

צי וואלטן די דאזיקע הענט זיך אויך געקענט אראפלאזן מיט אזא אכזריות אויף מענטשליכע קעפ? אים איז אדורך א געדאנק אין מח. יאהאן האט געזעהן אז זיינע שכנים זענען אנגעטון אין אלטע צופליקטע מלבושים, אין אוועראלס און אויסגעדריוולטע הויזן, אויפן קאפ טראגן זיי פארשמאלצעוועטע קאפעלושן מיט אראפגעלאזטע ראנדן פון אלע זייטן, כדי זיך צו פארשטעלן פון דער שריפה'דיגער זון. און ווי ער האט זיך אנגעטון צו גיין לעשן די שריפה, מיצי איז גערעכט געווען וואס מען האט אים צוגעהאלטן אז ער האט זיך אנגעטון ווי צו א באל, ער האט געטראגן א געפרעסט ווייס העמד מיט א קליין שניפסל ווי א שמעטערלינג וואס עס טראגן מוזיקאנטן און קענלערס אין רייכע רעסטוראנען. זינט ער האט זיך באזעצט אין דעם קליינעם אויסטראלישן שטעטל און באשלאסן ניט אויסצוגעבן אז ער איז א איד, האט ער געוואלט אויסזען פונקט ווי זיינע שכנים. ער האט אפילו נישט געוואלט פאר קיינעם דערציילן אז ער איז געווען אין די קאנצענטראציע לאגער. אמת איז אז ער איז אין דעם שטעטל א קלאוויר לערער און זיין מיצי לערנט ריטמיק און באלעט. אבער וואס דארפן זיי זיך אנטון אנדערש ווי אלע? אין דעם שטעטל וואוינען בלויז ארבעטער און עטליכע קרעמער וואס דארפן זיי די נייע תושבים פאלן וועמען אין אויג? עס זעט אויס אז מען איז שוין אנגעקומען גאר נאנט פון דער שריפה, ווייל עס האט אים שארף א שלאג געטאן אין פנים אריין, דער אנגעזינגטע ריח פון פייער. די רויך איבער די קרוינען פון די ביימער איז געווען זייער געדיכט, האט זיך געקנוילט און זיך אריינגעשרויפט אין ווייס אפגעבליאקעוועטן הימל. דער רויך האט אים דערמאנט אין רויך פון קאנצענטראציע לאגער און האט אוועקגעכאפט דעם קאפ. וואס וועט זיין דער סוף פון דעם אלעמען? צי איז ער ניצול געווארן פון קאנצענטראציע לאגער כדי אין דעם פייער אומצוקומען? ס'ברענען דא די וועלדער ער האט קיינמאל וועגן דעם נישט געהערט. דער לאסט אויטא האט זיך האסטיג אפגעשטעלט. דער וועג איז געווען פארשטעלט פון א שורה אויטאס וואס האבן נישט געקענט דורכפארן. יאהאן איז פאמעליך אראפגעקראכן פון זיין פלאץ ווארום ער האט דערפילט א שטארקן ווייטאג אין די ביינער פון דעם קלאפ וואס ער האט זיך פריער געגעבן. זענען דאָ געווען אַ סך מענטשן, וואָס זענען צעטומלט אַרומגעלאָפֿן ווי מוראַשקעס אין אַ חרובֿער נעסט. אָבער די מענטשן, וואָס האָבן געלאָשן די שׂריפֿה, האָבן געהאַט אַ קאָנטראָל איבער זיך. זיי האָבן זיך צוגעהערט צו די אָנווייזונגען פֿון די פּאָליציי-לייט און פֿון די פֿײַערלעשער, וואָס האָבן געשפּריצט וואַסער אויף די בוימער פֿון לאַנגע קישקעס. בײַ די מענטשן, וואָס האָבן געלאָשן דאָס פֿײַער מיט נאַסע זעק און שמאַטעס, זענען די פּענעמער געווען בלייך און מיד און פֿאַרריסט פֿון סאַזשע, וואָס האָט זיך געטראָגן אין חלל. זיי האבן זיך קוים געהאלטן אויף די פיס און זייערע פארהארעוועט אפגעצערטע לייבער זענען געווען באגאסן מיט טייכן שווייס. יאהאן האט געוואוסט אז ער געפינט זיך סאמע אינמיטן פון דער שריפה, אבער מער ווי רויך וואס האט אלץ פארשטעלט האט ער גארנישט געזען. ס'האט זיך אים געדאכט אז ער שטייט פאר א גרויסן רויכיגן בארג וואס וועט זיך באלד אראפלאזן אויף אלץ און אלעמען. דער הייסער ווינט, גלייך ער וואלט מיט זיך אליין געהאט א ישוב הדעת, האט יעדעס מאל פון ערגעצאנדערש א בלאז געטאן און אפגעריסן שטיקער פון דעם רויך. אבער פלוצלום האט יאהאן געזעהן ווי רויטע צונגען פייער האבן א שיס ארויפגעטאן אין דער הייך, און ער האט דערהערט דאס קנאקן פון ברענענדיגע בוימער. דער רויכיגער בארג איז ארומגעזעמט געווארן פון א געל-רויטליכן פלאם, און אנגעצונדענע צווייגן זענען ווי צעפלאקערטע שטורקאצן אריבערגעשפרונגען דעם וועג. יאהאן איז צוגעטיילט געווארן צו א גרופע וואס האט געזאלט ארויסרייסן דאס גראז און די קשאקעס און אויסהאקן די ביימער פון א פאס לאנד כדי דאס פייער זאל נישט קענען ווייטער גיין. דאס שכנות'דיגע שטעטל איז געשטאנען אין סכנה ארומגעכאפט צו ווערן פון די פלאמען. ער האָט געאַרבעט מיט אַלע זײַנע כּוחות, ניט געװאָלט אָפּשטײן פֿון די אַנדערע. ער האָט מיט אַ לאָפּעטע געגראָבן די ערד, מיט אַ האַק זיך פֿאַרמאָסטן אױף גרױסע בײמער, כאָטש ער האָט געפֿילט אַ װײטאָג אין אַלע אבֿרים. באַלד איז זײַן װײַס אױסגעפּרעסט העמד געװען פּיטש-נאַס פֿון שװײס און אין גאַנצן פֿאַרריסט פֿון סאַזשע, שטױב און קױט. דאָס שניפּסל איז אים געקראָכן אױפֿן קאַרק, די הױזן האָבן זיך אים נאָכגעשלעפּט װי זעק. װאָס? העי, באָס! האָט מען זיך געוויצלט איבער אים. וואָס טוסטו ניט אויס דאָס העמד מיט שניפּסל? האָסט מורא ס'וועט דיר זיין צו קאַלט ביים פייער? און כאַפּ אָפּ דעם אָטעם, אַז וועסט אַזוי אַרבעטן וועסטו באַלד אָפּשטיין, וועסט אויסציען די קאָפּיטעס. ער האָט נישט געהערט וואָס מע זאָגט צו אים און ווייטער שווער געאַרבעט. די הויט אויף די הענט האָט זיך אים אָפּגעשיילט און די וואונדן האָבן געבלוטיקט. צוליב דער גרויסער היץ האט ער אויפגעריסן דאס העמד און ס'האבן ארויסגעקוקט זיינע גרויסע ברוסטן ווי ביי א פרוי. דער רויך איז אים אריין אין די אויגן און די נאז האט אים געדושעט אין האלז אז ער האט קוים געקאנט כאפן דעם אטעם. זיי האבן געארבעט ביז אין דער האלבער נאכט אריין. ביי דער נאכט האט מען דייטליך געזען די פלאמען און דער הימל איז געווען רויט ווי אן אנגעגליט אייזערנע פלאטע. צו באגינען צו האבן זיך פלוצלינג אראפגעלאזט עטליכע גרויסע טראפנס און ביי אלעמען האט זיך ארויסגעריסן א פריידיגער אויסגעשריי. מען האט ארויפגעריסן די פענעמער צום הימל און געלאזט וועיקן די מידע פארשמאכטע גופים אין רעגן. דער רעגן האט אזוי מחייה'דיג געקילט די לייבער פון די מענטשן און דאס לייב פון דער ערד וואס איז געווען באדעקט מיט גרויס שווארץ פארקוילטע וואונדן. די מענטשן זענען אויסגעשעפּט אַוועקגעפאַלן אויף דער פייכטער ערד און זענען באַלד איינגעשלאָפן מיט אַ האַרטן שלאָף. אָבער יאָהאַן האָט נישט געקאָנט שלאָפן. מיט אונטערגעבראָכענע קני האָט ער אַרומגעוואַנדערט איבער דער פאַרברענטער ערד, וואָס איז געווען באַדעקט מיט זשאַרעדיקע שטיקלעך האָלץ און אַש. אויף אַ סך ביימער האָט נאָך דאָס פייער געטליעט און זיי האָבן געצאַנקט ווי אויסגייענדיקע ליכט. מיט די לעצטע כוחות האט זיך יאהאן געשלעפט איבער דער פייכט פארשרפעטער ערד וואס האט שטארק געפארעט און ס'האט זיך אים געדאכט אז ער גייט צווישן וואלקנס. מיטאמאל האט ער דערזעהן ווי פון די וואלקנס קריכט ארויס זיין קליין טאטעלע וואס איז מיט יארן צוריק געשטארבן אין ווין און איז שוין לאנג געווען אין הימל. דעם קליינעם טאַטעלע איז אייביק געווען קאַלט און אַפּנים דאָ אויף די אַשיקע חורבות פון וואַלד האָט ער אויך געכאַפּט אַ ציטער, וואָרום ער האָט געהאַט פאַרשטעקט איין האַנט אין דעם אַרבל פון דער צווייטער. ער איז געגאַנגען אָנגעטאָן זיין שוואַרצן שלוסראָק מיט אַ שליץ און מיט דעם אין גרין אָפּגעשאָסענעם מעלאָניק איז אים אַראָפּגעפאָרן איבער די אויגן. דאָס פלעגט ער שטענדיק טראָגן ווען ער איז געגאַנגען בעטן צו גאָט אין דער סינאַגאָגע. דאָס מילך-װײַסע קאַמעץ-בערדל האָט טרויעריק געציטערט אויף זײַן גאָמבע. יאָהאַן האָט זיך דערשראָקן פֿאַרן טאַטן און האָט אים געװאָלט אויסמײַדן, װײַל צוליב אים װעט ער אַדורכפֿאַלן. דער טאַטע װעט זיכער אויסגעבן, אַז ער איז אַ ייִד, און דעמאָלט װעלן די שכנים זיך אַלץ דערװיסן. ס'וועט זיין ארויסגעווארפן די גאנצע מי מיט זיין טאכטער פאטריסיא וואס איז דאהי געבארן געווארן. פאטריסיא איז געווען א דארע און א הייכע ווי א ברעט און זי האט פארמאגט אפאר קליינע גרינע אויגן און צוויי שטייפע שטרויענע צעפלעך. זי האט אויסגעזען ווי די אנדערע מיידלעך אין שטעטל און גארנישט געוואוסט וועגן אידן. אלע זונטאג פלעגט ער זי פירן אין דער קירכע און אפטמאל האט ער זיך מיט מיצין אויך דארט אריינגעכאפט. יאָהאַן האָט זיך נישט געמאַכט זען דעם טאַטן, ווייל שטענדיק האָט ער אים אָנגעמאַכט צרות. בעת יאָהאַן האָט שוין חתונה געהאַט, האָט ער אים געצוואונגען ער זאָל אַלע שבת נאָכמיטאָג קומען צו אים צו גאַסט אין צווייטן בעצירק, וווּ עס האָבן געוואוינט די ייִדן. אַז מיצי האָט נישט געוואָלט מיטגיין מיט אים, האָט עס דעם פֿאָטער נישט געאַרט, ווייל ער האָט זי ניט ליב געהאַט. יאהאן האט געמוזט גיין צום טאטן לאנגע יארן נאכדעם ווי די גאטזעליגע מוטער האט שוין נישט געטיילט קיין שבת אויבסט, נאר ער האט אים צוליב געטאן ווייל ער האט אים שטענדיג געפרעגט אויף זיינע מוזיקאלישע קאמפאזיציעס וואס ער האט געהאט פארשטעקט ביי זיך אין שופלאד און קיינער האט וועגן זיי נישט געוואוסט. פון וואנען דער פאטער האט יא וועגן דעם געוואוסט איז פאר אים געבליבן א סוד. אבער דער טאטע האט אים שטענדיג געפרעגט אויף זיי, און יאהאן איז געווען אין זיבעטן הימל, כאטש ער האט נישט געוואלט דערפון רעדן. פארוואס אנטלויפסטו פון אונזער גלויבן? פארוואס באהאלסטו אויס פון פאטריסיא'ן אז זי איז א אידישע טאכטער? האט זיך צו יאהאנען דערטראגן דעם קליינעם טאטעלע'ס וויינענדיג צוגעדושעט קול וואס ער האט שוין ניט געהערט אזויפיל יארן. מיש זיך ניט צו מיר, פֿאָטער, האָט יאָהאַן אַנטשלאָסן געענטפֿערט, אָבער ער האָט באַלד חרטה געהאַט, װאָס ער רעדט אַזױ העזהדיק צום טאַטן. גײ צוריק אין דײַן רו אַרײַן. מיר האָבן שױן גענוג געליטן צוליב דעם, װאָס מיר זײַנען ייִדן. אונדזערע פֿאָטערס האָבן מער געליטן צוליב זײער ייִדישן גלױבן, אָבער זײ זײַנען פֿון ייִדישן פֿאָלק נישט אַװעק. דו ווייסט נישט, פאטער, וואס מיר זענען דורכגעגאנגען, האט יאהאן געזוכט דעם טאטנ'ס אויגן, וואס זענען פארשטעלט געווען פון זיין גרין אפגעשאסענעם מעלאניק, אזוינס איז נאך קיינמאל ניט געשען. יאהאן איז שוין געווען אזוי אויסגעשעפּט, אז אט-אט וועט ער אוועקפאלן אויף דער אש-באדעקטער ערד און איינשלאפן ווי געהרגעט. זענען קוים דערגאנגען צו אים די קולות וואס האבן אים גערופן, געוועקט, איי, מעיט, קום אהער, וואס גייסטו ארום און דו חלומסט אינמיטן טאג? מיר האבן שיעור ניט פארגעסן אין דיר, וואס רעדסטו צו זיך אליין? ווי גרויס ער איז געווען, האט ער זיך א טרייסל געטאן, און איידער ער האט נאך רעכט געוואוסט אין וואס דא גייט, האט ער אנגעהויבן אזוי שנעל צו לויפן, אז ער איז אפאר מאל שיעור ניט אומגעפאלן. ביז ער איז צוגעקומען צום לאַסט אויטאָ, האָבן עטלעכע הענט זיך צו אים אויסגעשטרעקט און אים אַרויפגענומען. ער איז דאָס מאָל געווען פאָרזיכטיק, ווייל ס'האָט אים נאָך גוט וויי געטאָן פון דעם קלאַפּ, וואָס ער האָט זיך געגעבן בייַן אַרויפשפּרינגען אויף דעם אויטאָ אויפן וועג אַהער. סוף פון זייט איינס, המשך זייט צוויי. זייט צוויי קאסעט איינס. ער איז שטאלץ געווען אויף זיך אליין וואס ער האט געהאלפן לעשן די שריפה און וואס ער איז פונקט אזוי ווי די מענטשן ארום אים געווען פארקאפטשעט און פאררוסט. אינדערהיים וועט מיצי אים זיכער אויספרעגן וועגן אלץ און זיין טאכטער פאטרישא וועט אים באוואונדערן און וועט זיין שטאלץ וואס זי האט אזא העלדישן טאטן. די גאנצע צייט אויפן וועג האט יאהאן געקלערט פון דעם טוש וואס ער וועט זיך מאכן און פון דעם ריינעם בעט וואו ער וועט זיך אריינלייגן. אבער ווי נאר ער איז אריבער די שוועל פון זייער קליין הייזל, נאך ער האט עפעס געכאפט אין מויל אריין, איז ער באלד ביים טיש אוועקגעפאלן ווי א קלאדע האלץ און האט אנגעהויבן הויך צו שנארכן. מיצי האט אים געמוזט אויסטון און אריינלייגן אין בעט. זי איז דערביי זייער אויסגעמוטשעט געווארן ווייל ער איז געווען געוואלדיג שווער. פונקט ווי יאהאן איז געווען אנגעלומפערט גרויס, אזוי איז מיצי געווען קליין און געשיקט. כאטש זי איז שוין ניט געווען יונג, האט זי נאך אלץ אויסגעזען ווי א קליין מיידעלע. אירע אברים זיינען געווען דראבנע, נאר דערפאר אזוי שיין געפורעמט ווי ביי א לאלקע. ס'קען זיין אז דאס האט זיך גענומען פון דעם טאנצן א לעבן לאנג און פון דעם לערנען מיידלעך ריטמיק און באלעט. אַז די קליינע מיצי איז געגאַנגען מיט דעם גרויסן יאָהאַנען פֿאַרנאַכט שפּאַצירן אין דעם אויסטראַלישן שטעטל, וווּ אַ סך איינוווינער האָבן זיי געקענט, האָט עס אויסגעזען ווי אַ קליין מאַמעלע פֿירט אַן איבערגעוואַקסן גרויסן זון. זי איז געווען אָנגעטאָן שטענדיק זייער משונהדיק. זי האָט געטראָגן הויזן, ברייט צעפֿאַליטע קליידער, קאָליריק שרײַענדיקע שאַלן און פֿלאַטערנדיקע בענדער. די האָר זײַנען איר נאָכגעהאַנגען אין לאַנגע פּאַסן, כאָטש זי האָט געהאַט שטעקן אין קאָפּ כּלערליי קעמעלעך. אַלץ איז פֿון איר צעשטרײט אַראָפּגעהאַנגען, און פֿון דעסטװעגן האָט מען נאָך אַלץ אַרױסגעזען אירע קלײנע געטאָקטע אבֿרים. און פּונקט װי אָפּגעלאָזן זי איז געגאַנגען אָנגעטאָן, אַזױ איז אַלץ בײַ איר געװען פּינקטלעך און אין גרױס אָרדענונג אין שטוב. שָעהן לאַנג האָט זי געקערט און געפּוצט די קליינע צימערלעך און געריבן און געשייערט די טעפּ, אַז זיי האָבן פֿעכלדיק געגלאַנצט ווי שפּיגלען. אַזוי ווי אַ פֿלייסיקע מוראַשקע, וואָס שלעפּט אַ שפּענדל פֿיל גרעסער פֿון זיך, אַזוי האָט מיצי געשלעפּט יאָהאַנען און אים אַרײַנגעלייגט אין בעט. ער איז אָפּגעשלאָפֿן אַ גאַנצן מעת-לעת, זיך קיין איינמאָל אַפֿילו נישט איבערגעוועקט. נאכדעם ווי ער איז אויפגעקומען, האט ער אין די ערשטע פאר רגעס ניט געוואוסט וואו ער איז ערגעץ אין דער וועלט. ערשט ווען ער האט דערזען איבער זיך מיצי'ס קליין שארף געשניטן פענעמל און אירע שפילעוודיקע קליינע אויגן, האט זיך אויף זיין גרויס פנים באוויזן א ברייט צעצויגענער שמייכל. ער האט מיצי'ן ארומגענומען ביי דער מיידלשער שמאלער טאליע, זי צוגעצויגן צו זיך און איר דערציילט מיט אסאך פרטים וועגן דער שריפה. זי האָט זיך צוגעהערט מיט מױל און אױערן, אים קײן אײנמאָל נישט איבערגעריסן. זי האָט בלױז פֿון צײַט צו צײַט אַרױסגעלאָזט אַ פֿאַרחידושטן קװיטש און מיט די געשיקט-באַװעגלעכע פֿינגער אים אַרײַנגעפֿאָרן אין דעם גרױלעכן שױבער. נעבעך, נעבעך, מײַ בובי, האָט זי געמורמלט װי צו זיך, װער האָט עס געזען, אַז װעלדער זאָלן אַזױ ברענען? זענען אוועק עטליכע טעג, די סכנה אז דאס וואלד פייער זאל זיך פארשפרייטן און זיך איבערטראגן אין שטעטל אריין איז אריבער, ס'האט אבער מער נישט גערעגנט און די היצן האבן זיך נישט אפגעשטעלט. דאס לעבן אין שטעטל איז אוועק דאס געווענדליכע גאנג. מיצי האט יעדן פרימארגן געוועקט די אביסל פוילע פאטרישא, געהאלפן איר ביים אנטון און זי געשיקט אין דער שול אריין. דערנאך איז זי געגאנגען איינקויפן, האט זי זיך געשטעלט פוצן די שטובן און צוגעגרייט דאס מיטאג. נאכמיטאג איז מיצי מיט יאהאנען געגאנגען אין דער שול וואו מען האט זיי אפגעגעבן א צימער צום לערנען. מיצי האט דא געלערנט די קינדער ריטמיק און באלעט טענץ, און יאהאן האט זיי געלערנט שפילן אויף דער פיאנע. יאהאן האט זיך ליב געהאט צוצוקוקן ווי די קליינע האלב-אויסגעטוענע מיידלעך טראגן זיך בעתן טאנצן איבער'ן זאל. אויף זייערע שיין געפורעמטע גופים איז געלעגן א קינדערישער טוי און זיי האבן געשוועבט אין דער לופטן ווי מלאכעמלעך. טיילמאָל איז יאָהאַן איבערגעבליבן אין דער שול נאָך דעם ווי מיצי איז אַוועק מיט דער טאָכטער אַהיים. אין דער הילצערנער געביידע איז נישט געווען קיין לעבעדיק נפש. ער איז געזעסן ביי דעם קלאַוויר און געשפּילט פאַר זיך אַליין. אין דער היים האָט ער נאָך נישט געהאַט קיין פּיאַנע, כאָטש ווען ער איז געקומען אין שטעטל האָט ער דאָס ערשטע געוואָלט קויפן אַן אָפּגענוצט קלאַוויר, אָבער זיי האָבן נישט געהאַט קיין בעט, קיין שטול, און ער האָט זיך געמוזט דערווייל פון דעם אָפּזאָגן. היינט האבן זיי שוין מעבל וואס איז כמעט אינגאנצן אויסגעצאלט, דאס מעבל איז אביסעלע דארפיש, דערמאנט אין טיראל און פאסט זיך אריין אין דעם אויסטראלישן שטעטל וואס זעט אויס כמעט ווי א דארף, אויך א פיאנע וואס ער האט געקויפט אין מעלבורן וועט א ליאדע טאג שטיין ביי זיי אין שטוב. בשעת יאהאן איז געבליבן אליין אין דער שול, האט ער געשפילט זיינע באליבטע קאמפאזיטארן, באך, שובערט, מאצארט, און טרערן האבן זיך געזילבערט אין זיינע גרויסע אויגן. די זון האט זיך שוין געהאלטן אין זעצן, זיך אדורכגעריסן צווישן די ביימער אין בוש און אפגעגאנגען אין בלוט אויף די קליינע שול-פענסטער, יאָהאַן האָט געשפּילט אין דער בין-השמשות-דיקער שטילקייט. כאָטש ער האָט געהאַט גרויסע, אַ ביסל אומגעלומפּערטע פֿינגער, האָבן זיי פֿלינק געטאַנצט איבער די קלאַווישן, ווי זיי וואָלטן געווען באַזונדערע געשיקטע ברואימלעך, וואָס האָבן מיט זײַן בעריש צעוואַקסענעם גוף קיין שום שײַכות ניט. דעם זונטיק, ווען יאָהאַן און מיצי האָבן געפֿירט פּאַטריסיען אין דער קירך, זענען זיי אַלע דרײַ געווען שטאַרק אויסגעפּוצט. פּאַטרישע האָט געהאַט אַ גרויסן שלייף שטעקן אין אירע שטרוי-בלאָנדע שטייפע צעפּלעך, מיצי האָט נישט געטראָגן אירע הויזן, נאָר אַ העל זומערדיק קלייד, און יאָהאַן האָט שטאָט זיין בלויען בערעט אָנגעטאָן אַ קאַפּעלוש. מיצי און יאָהאַן האָבן באַשלאָסן, אַז זיי וועלן צוזאַמען מיט פּאַטרישען אַריינגיין אין דער קירך, און פון דעם זונטיק אָן וועלן זיי אַלע וואָך קומען רעגולער. נישט אַלע תושבים פון שטעטל גייען זונטיק בעטן, אָבער זיי וועלן גיין. אין דער קירך האָבן זיי גענומען די געבעט-ביכלעך אין דער האַנט און אויסגעהערט די דרשה פון גלח. נאָכדעם זענען זיי אַרויס אין הויף צוזאַמען מיט די אַנדערע מתפללים און גערעדט וועגן עניינים וואָס האָבן געהאַט אַ שייכות צום שטעטל און וועגן די היצן וואָס זענען עלול צו פאַרגרעסערן די סכנה פון די בוש-פייערן. פאַרנאַכט, ווען יאָהאַן און מיצי זענען געגאַנגען שפּאַצירן איבער'ן שטעטל, האָבן זיי דערפילט אַז ס'איז אָנגעקומען אַ נייע היץ-כוואַליע וואָס דער נאָרדווינט האָט געברענגט מיט זיך צו טראָגן. זיי זענען געגאנגען איבער דער איינציגער גרעסערער גאס אין שטעטל, וואו עס האבן זיך געפונען די געוועלבער, די פאסט, צוויי גאראזשן און צוויי שענקען. אבער אויך די הויפט-גאס, פונקט ווי אנדערע קלענערע געסלעך, האט געפירט גלייך אין וואלד אריין. פון אלע זייטן איז דער וואלד אריינגעקראכן אין שטעטל, און וואו דאס אויג האט נאר געגרייכט, האט עס זיך אנגעטראפן אויף גרויע, פארשטויבטע עקאליפטוס-בוימער. געדענקסט סעמערינג, מיצי? מיר זענען דארט אפט געפארן אויף זומערוואינונג, האט פלוצלונג יאהאן זיך אנגערופן צום ווייב. מיר האבן זיך דארט באקענט דאס ערשטע מאל, דיינע עלטערן זענען געווען קעגן מיר ווייל איך בין געווען א זון פון אסט יודן. דו האסט אויך ניט ליב געהאט קיין אסט יודן. אין מיר האסטו זיך אבער פארליבט. ביסט אריינגעפאלן, דו ביסט אלעמאל געווען א שטיק קוועקזילבער, אז כ'האב זיך מיט דיר באקענט, האסטו מיר געוואלט אימפאנירן מיט דיין טאנצן, האסט זיך אוועקגעשטעלט טאנצן אינמיטן פעלד, אויף דער שויס פון דער נאטור, האסטו געהאט פאנטאזיע. אך וואס דיר פאלט איין, בובי? האט מיצי פארשנירלט אירע דינע ליפעלעך און ארויפגעוואונקען צום מאן מיט איין פארזשמורעט אויג, פארוואס קלערסטו פלוצלום איצט וועגן דעם אלעם? ווייל איך פיל זיך נישט גוט מיצי, כ'האב פאר עפעס מורא, און אז מען פילט דעם סוף דערמאנט מען זיך אין אנהייב. זע נאר ווי דאס שטעטל איז פוסט מען זעט נישט קיין מענטש. ביסט נאריש יאהאן, א גרויסער דומער בורש, א גרויס קינד, פאר וועמען האסטו מורא? דומער, דומער יאהאן. כ'געדענק ווי מיר זענען אמאל זיך געגאנגען באדן צו דער דאנאו, אינדערפרי זענען מיר געווען אין פראטער און נאכמיטאג זענען מיר געגאנגען צו דער דאנאו, האט יאהאן נישט געהערט וואס דאס ווייב זאגט, דו האסט זיך נישט געקענט דערווארטן אויף דער נאכט און מיך געקושט אינמיטן העלן טאג, אלע האבן געזעהן און פון אונז געלאכט. אך וואס דו פלאפלסט אלץ צוזאמען, בובי האט מיצי ארויפגעקוקט צום מאן מיט געמאכטער פארשעמטקייט. כ'האב מורא מיצי, איך שרעק זיך פאר עפעס, ווען איך בין געגאנגען לעשן די שריפה האב איך גערעדט מיט מיין טויטן טאטן, מיט מיין קליינעם ארעמען טאטן, ער האט מיר געזאגט שטראפרייד, מיר אנטלויפן פון זיך, לאמיר בעסער אנטלויפן פון דאנען, ווי מיר דאכט זיך האבן די שכנים אויף אונז א חשד. דו מוזט האבן היץ האט מיצי זיך אויפגעשטעלט אויף די שפיץ פינגער און קוים דערגריכט יאהאנס שטערן וואס איז געווען קאלט ווי אייז. דו האסט זיך נישט פאר וועמען צו שרעקן. קיינער ווייסט ניט וועגן אונז. קום בעסער אהיים וועסט זיך לייגן אין בעט אריין. אויפן וועג אהיים איז זיי אנטקעגן געקומען דער הייסער ווינט. וואָס האָט געטראָגן וואָלקן שטויב און זיי פֿאַרשטעלט די אויגן. ס'האָט שוין געוואַרט אויף זיי פּאַטריסיאַ, וואָס איז געווען בײַ אירע חבֿרטעס. זי איז געווען זייער פֿאַרשפּילט און זי האָט דערציילט, וואָס דער גלח האָט צו זיי היינט נאָכמיטאָג גערעדט אין דער זונטיק-שול. דערנאָך האָט זי דעקלאַמירט מיט אַ פֿאָרכטיק קול אַ רעליגיעזע ליד, וואָס דער גלח האָט זיי אויסגעלערנט, און ס'האָט אויסגעקוקט, אַז זי רעדט צו זיך אַליין. געקומען איז עס פארטאגס, ווען די נאכט האט נאך נישט געוואלט אפטרעטן און ס'האט קוים אנגעהויבן צו גרויען. יאהאן איז געשלאפן זייער אומרואיג. ער האט זיך כסדר איבערגעוועקט סיי פון דער שטיקענדיגער היץ און סיי פון די בייזע רעיונות וואס האבן אים נישט אפגעלאזט אפילו אין שלאף. פלוצלונג האט זיך צו אים דערטראגן דאס אויסגעצויגן אימהדיגע וואויען פון דער סירענע.

אין דער גאַס האָט מען גאָר נישט געקאָנט זען, װאָרום דער רױך האָט פֿאַרקנױלט די הײַזער, די פּלױטן, די גערטנדלעך און די תּושבֿים פֿון שטעטל, װאָס זענען אין בהלה געלאָפֿן אַהין און צוריק, כאָטש ס'איז געװען פֿאַרטאָגס, האָט עס אױסגעזען, װי עס װאָלט געװען אין מיטן נאַכט. יאָהאַן האָט ניט געזען די מענטשן, אָבער ער האָט געהערט זײער געשרײ, װאָס איז געװען פֿאַרדושעט פֿון סאַדזע און רױך. כאָטש ער האָט די מענטשן ניט געזען, האָט ער געפֿילט, אַז זײ זײַנען נאָענט פֿון אים. זיי שווימען אין רויך ווי אין א מוטנע וואסער, דאס דערווארגענע געוויין פון קינדער עגבערט זיך אין אים איין אין די אויערן, ער האט געוואלט שרייען, רופן אימיצן נאר דאס מויל איז געווען ביי אים פארהאקט. ער האט געוואלט לויפן אהיים אויפוועקן מיצין, פאטרישען, אבער די פיס זענען געווען ביי אים געלעמט. דאס וואויען פון דער סירענע האט זיך ניט אפגעשטעלט. בלויז פון צייט צו צייט שטילער געווארן און מיט באנייטע כוחות זיך צוריק אנגעהויבן צו טראגן, מיט אַ געקלינגערײַ און געקלימפּערײַ פֿון גלאָקן איז דער װאָגן פֿון די פֿײַערלעשער געפֿאָרן פֿון אײן אָרט אױפֿן אַנדערן, און יאָהאַן האָט געהערט, װי עס צישעט דאָס װאַסער, װאָס טרעפֿט זיך אָן אױפֿן פֿײַער. ער האָט געהערט, װי דאָס װאַסער רױשט און גיסט זיך. מענטשן שרײַען, אַז מע דאַרף נישט אָנמאַכן קײן פּאַניק און מע דאַרף זיך אָרגאַניזירן און לעשן דאָס פֿײַער, אָבער מע האָט זיך װײניק צוגעהערט צו דעם געשרײ. די תושבים פון שטעטל זענען ווייטער בהלהדיק געלאפן ווי זיי וואלטן זיך געהאט פארלוירן און זיך געפרואווט צוריקצוגעפינען. די קולות פון די מענער וואס האבן געזוכט די ווייבער און דאס געוויין פון די קינדער וואס האבן געזוכט טאטע מאמע זענען דערטרונקען געווארן אין רויך. יאהאן האט דערהערט אין זיך דעם רוף פון געוויסן וואס האט אים באפוילן ער זאל גיין העלפן לעשן דאס פייער. ווי א זעלנער האט ער זיך אויסגעשטרעקט אין זיין גאנצער גרויס, גרייט צו פאלגן דעם רוף, אבער ער האט נישט געהאט זיך וואו צו ווענדן און צו קערן. מיצי, פאטרישע, וואו זענט איר? האט ער מיטאמאל דערהערט זיין אייגן קול און האט זיך דערפאר דערשראקן, ווארום ס'האט אים געדאכט, אז ער הערט דאס אפגעהאקט ווילדע געשריי פון א שטומען, וואס האט פלוצלונג באקומען דאס לשון. אַזוי גיך האָט יאָהאַן נישט געקאָנט געפֿינען זײַן הויז און נישט די גאַס. אַרומגעכאַפּט פֿון די פֿלאַמען, װאָס האָבן זיך געשפּרײט איבערן שטעטל, האָט אַלץ אַרום געביטן די מראה. װי אַ בלינדער האָט ער געטאַפּט אין דער האַלבער פֿינצטערניש און אין דעם אױפֿפֿלאַקערנדיקן ליכט, װאָס האָט אַלע מאָל ערגעץ אַנדערש אױפֿגעהעלט. צו זײַנע אױערן האָט זיך דערטראָגן דאָס אױסגעצױגענע געװײן פֿון קי, װאָס זענען אַרױס פֿון די הײפֿלעך און זענען ערגעץ װילד געלאָפֿן, אָפֿטמאָל זענען זיי פֿון שרעק צוריק אַרײַן אין פֿײַער. בײַ די הינער, וואָס זענען אַרויסגעפֿלויגן פֿון די שטייגן, האָבן די פֿעדערן געברענט. עטלעכע פערד האָבן אין גרויס פּחד גאַלאָפּירט איבער די גאַסן און זייערע פּאָדקאָוועס האָבן געקלונגען אויף די שטיינער. בײַ זיך אויף דער גאַס האָט יאָהאַן דערזען עטלעכע הייזלעך שטעהן אין פֿײַער, וואָס לעקט גיריק בײַ זיי די ווענט, די שויבן פֿונעם דאַך, צוליב די בעלקעס און קראָקוועס וואָס האָבן ווי ריפּן פון מאָגערע בהמות אַרויסגעקוקט פון די פלאַמען, האָט עס אויסגעזען ווי קי וואָלטן זיך געדעמפט אויף אַ מזבח. אַז יאָהאַן איז צוריקגעקומען צו זיין הויז האָט ער געטראָפן מיצין שלעפּן די בעטן אַרויס אויפן הויף. פּאַטרישאַ איז נאָכגעלאָפן דער מאַמען און האָט געוויינט אויפן הויכן קול. יאָהאַן האָט צוגעהאָלפֿן מיצען אַרױסטראָגן דאָס מעבל, די קיך-כּלים, זײ האָבן בײדע שװער געאַרבעט און זענען געװען פֿאַרקאָפּטשעט פֿון פֿליִענדיקע שטיקער סאַזע. פּלוצעם איז יאָהאַן אַלײן אַרײַנגעלאָפֿן אין שטוב און פֿון באַהעלטעניש אַרױסגעשלעפּט די פֿאַרברענטע בלעטער מיט זײַנע קאָמפּאָזיציעס, װאָס ער האָט ביז הײַנט אַפֿילו נישט געװיזן מיצען. ווען א היבש ביסל פון זייערע חפצים זענען געווען צעזייט אויפן הויף, האבן זיי דערהערט ווי די שויבן אין הויז פלאצן מיט א געבראזק. ס'איז שוין געווען שווער עפעס צו ראטעווען, ווארום מיט א טרוקן געקנאל האבן די פייער צונגען געפויזעט אויף די ווענט פון זייער היים. אבער מיצי איז נישט אפגעטרעטן. זי איז אריין אין שטוב ווען די פלאמען האבן זיך שוין ארויפגעווארפן אויף דער טיר. יאָהאַן איז אַרײַן נאָך איר, און ער האָט זי מיט גװאַלד גענומען אױף די הענט און זי אַרױסגעטראָגן אין דרױסן װי אַ קראַנק קינד. דאָס פֿײַער האָט אַלץ פֿאַרציקט דאָס הױז, די אַרױסגעראַטעװעטע חפֿצים אױפֿן הױף, די עטלעכע בײמעלעך און דאָס ביסל בלומען אין גערטנדל, ס'איז איבערגעבליבן בלױז דער נאַקעטער קױמען, װאָס האָט טרױעריק אַראָפּגעקוקט אױף די פֿאַרקױלטע שטיקלעך האָלץ און אױפֿן אַש, װוּ עס האָבן זיך געװאַלגערט ברוכטיילן פֿון אײַזן, געשיר, און דער מעטאַלענער קאָפּשטיק פֿון פּאַטרישאַס בעטל. ביז שפּעט אין דער נאַכט זענען זיי געבליבן זיצן אויף אַן אויסגעוואָרצלט פֿאַרברענטן בוים, זיי האָבן ניט אַרויסגערעדט קיין וואָרט צו זיך, פּאַטרישאַס שמאָלע אַקסלען האָבן שטיל געציטערט אין געוויין, מיט אַ מאָל האָט יאָהאַן דערפֿילט ווי עס טאָרעט אים ווער ביי דער פּלייצע. ער האָט אויפֿגעהויבן די אויגן און דערזען ווי עס שטייען איבער זיי זייערע שכנים.

קומט, קומט מיט אונדז, גוטע שכנים, האָט די שכנטע ניט אױפֿגעהערט צו רעדן, איר מוזט עפּעס נעמען אין מױל אַרײַן, זיך אױסרוען, איר דאַרפֿט זיך ניט זאָרגן, מיר װעלן אײַך העלפֿן אױפֿבױען צוריק דאָס הױז, איר זײַנט ייִדן, און איר, ייִדן, האָט זיך שױן גענוג אָנגעליטן אין די געטאָס, אין די קאָנצענטראַציע-לאַגערן, בײַ היטלערן. מע האָט בײַ אײַך אַלץ צוגענומען, ס'קומט אײַך אַ ביסל רו, מיר װעלן אײַך ניט לאָזן פֿאַלן, קומט, קומט מיט אונדז!

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי. אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיקע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שיינעם דאנק פארן צוהערן זיך.